די טהרת יום טוב האסט געזען אמאל? פערציג חיבורים האט ער געמאכט, צוואנציג אויף מקואות און צוואנציג האט ער געמאכט אויף טבילת בעל קרי. צאמגענומען פון אלע רבנים, איך וויל עס זאגן, די אלע היינטיגע מאדערענע וועגן צו בויען מקוואות, דאס האט דער העלמעצער געמאכט. פארוואס? ער האט אנגעפרעגט דעם מנחת יצחק און האט ער געשריבן צו אנדערע רבנים. קענסט קוקן אלע תשובות אויף מקוואות און די היינטיגע זאכן, כמעט, איז נאר דער העלמעצער רב, ער האט אויפגעלעבט די זאך, ווען נישט ער, וואלט מען נישט געוואוסט וואס א בור זריעה איז און וואס א בור השקה איז, מען וואלט גארנישט געוואוסט. און ער האט געשריבן צו יעדן רב, און ער האט מיטגעשיקט וואס יענער האט געענטפערט, און אזוי איז געווארן להגדיל תורה ולהאדיר האט ער צוואנציג אזאלעכע חלקים, ס'הייסט משניות טהרת יום טוב. האסט שוין געזען מסתם דעם ספר? ס'איז דא א ספר, ס'איז דא א ספר, ספר המשבית, משבית מלחמות, איך ווייס די צו מ'קען מאכן א כלי אויס כלי, ס'איז געווען צוויי ברידער, א גאנצע אריכות. דער ספר איז נישט געווען נמצא בעולם, ער האט אריינגעלייגט שווערע געלטער ביז ער האט עס געטראפן אין אקספארד מוזיעם און האט עס ארויסגעגעבן. און ווען מ'לערנט מקוואות, ווער ס'לערנט איז זייער וויכטיג אונז. ער דעם אויף וועם מ'האט געווארט, יעצט קען מען שוין אנהייבן? אקעי, איך האב צייט. יעצט איז דא, און דער דריטער איז געווען הרב שמואל מינצבערג, ס'איז געווען דא א איד, ס'האט געוואוינט אין ארץ ישראל, זיין טאטע האט געהייסן הרב דוד מינצבערג, דער הרב דוד איז מיטגעגאנגען מיטן חזון איש און זיי האבן געבויעט עטליכע מקוואות, ס'איז דא אין תל אביב נאך היינט דא א מקווה אבער מ'נוצט עס שוין נישט ווייל ס'איז שוין צו אלט, וואס דער חזון איש איז געשטאנען דארט ביים גיסן די גאנצע צייט. אין תל אביב אין רחוב כ'געדענק נישט ווי, דארף איך נאכפרעגן. יא יד אליהו איז עס? קען זיין.
ניין דאס איז א אנדערע זאך, ער האט געהייסן אז די רב זאל זיך לאזן שלאגן אין גיהנום און צונעמען א חלק פון. יא דער חזון איש, ס'איז געווען א איד, ער האט נישט געהאט קיין מקווה, אזוי ווי ער האט נישט געהאט קיין מקווה איז די איינציג פלאץ ווי מען קען בויען איז אין בית מדרש, יעצט על פי הלכה א מקווה איז א ווייניגערע קדושה פון א בית מדרש, מען טאר נישט אוועק געבן א בית מדרש פאר א מקווה. יא, איז איז געווען א פלאץ אין בני אין תל אביב, ס'איז נישט געווען קיין פלאץ ווי צו בויען א מקווה, קומען די רב פרעגן דעם חזון איש וואס ער זאל טוהן, אין בית מדרש איז יא דא פלאץ אבער אין די הלכה זאגט אז מען טאר נישט מאכן פון א מקווה טא פון א בית מדרש טאר מען נישט מאכן א מקווה, ווייל מקווה איז א קלענערע קדושה ווי א בית מדרש. האט דער חזון איש געזאגט, דו מאך עס אין בית מדרש. איי, מען טאר דאך נישט, זאגט ער, וועסטו כאפן שלעק פאר דעם, ס'איז ווערד, ס'דארף זיין א מקווה. אבער דאס איז נישט אין יד אליהו, ס'איז דא אנדערע מקווה ס'שטייט נאך היינט, איך מיין אז ס'איז אין לילענבלום, כ'בין געווען דארט מיט צען פופצן יאר צוריק, ר' שמואל האט מיך טאקע גענומען, און ר' שמואל מינצבערג, זיין טאטע איז געווען ר' דוד. איך מיין אז איר דארפט דאך נאכפרעגן ווייל מען ווייסט ווי ס'איז, ועד הארצי ווייסט ווי ס'איז. דא דא א מקווה די חזון איש אליינס איז געשטאנען דארט ביים גיסן, יעדן טריט, די חזון איש האט דאך געוואלט ס'זאל זיין זריעה, האט ער יעדן טריט מלווה געווען די גאנצע צייט, און די מקווה איז היינט צו אלט אז מען זאל קענען דערפון עפעס מאכן, אבער ס'איז פאר אזוי פיל אז ער האט מיך גענומען און האט מיר געוויזן פונקטליך אלעס ווי ס'גייט, באלד וועט מען רעדן פון אלע שיטות און מ'וועט דורכגיין. יעצט יעדער שוין דא, איך קען אנהייבן דעם שיעור? אקעי וואס? אקעי למעשה איז אזוי קודם וויל איך זאגן עטס האטס אלע געלערנט דעם שלחן ערוך אונז וועלן מיר שוין רעדן וועגן די אלע זאכן די אלע שיטות וואס איז דא נאר איך וויל צופירן פאר איך הייב אן, צו דריי נקודות וואס איז זייער וויכטיג וויאזוי ס'טוישט זיך די בניה, אלעס טוישט זיך, די שיטת הבניה, אלעס טוישט זיך, ס'איז דא דריי וויכטיגע זאכן וואס איך וויל דורכגיין ממש אויפן שפיץ גאפל, וואס ס'איז אן אלטע זאך וואס איך ווייס און איך שלאג מיך שוין מיט אלע רבנים און מיט די בלניות, ס'איז אן אלטע מלחמה און איך וויל מ'זאל וויסן. די ערשטע זאך וויל איך זאגן, קודם כל ווען מ'הייבט אן היינט צו בויען, הייבט אן צו בויען א מקווה איז נארמאל, דער רב מיינט אז ער אים איז גענוג צו קומען אנצופילן די מי גשמים, אבער ס'איז נישט ריכטיג, ווייל קודם כל דער בנין מוז זיין קבוע בקרקע, טאמער ער איז נישט קבוע דעמאלטס איז דאך עס איז דאס נישט אין דער ארדענונג, צו מירח בצדדים צו דאס הייסט קבוע צו נישט, אויף דעם איז שוין דא א גאנצע אריכות וואס דאס הייסט קבוע, מיר וועלן רעדן פון דעם בקיצור. למעשה איז אבער דא היינט א מורא'דיגע נייע זאך וויאזוי מען בויעט, און אין ארץ ישראל איז עס אויכעט שוין שכיח, אין אמעריקע איז עס שוין שכיח דרייסיג יאר, דא איז עס אריינגעקומען דא אויך, אז פאר א מענטש גייט בויען א בנין, נעמט ער א פלאסטיק און ער לייגט עס ארום דעם לאך ווי ער האט אריינגעגראבן, אזא דינע פלאסטיק. א ניילאן א. וואס זאגסטו? אה, יעצט, די זאך איז מפריד פון קרקע עולם, ווען א מקווה איז געבויעט אזוי, און דער רב איז נישט דארט געווען, ווייסט ער שוין נישט היינט צו עס איז קבוע בקרקע צו נישט. ס'איז א נייע זאך מען מאכט עס. שוין זיכער. נאכאמאל, ס'מעג זיין נעשה לקובעו בקרקע אבער ס'איז נאך אלץ מפריד דעם צווייטן בנין. נעשה. אה, איז אזוי. דו מיינסט צו זאגן אזוי, ווען דו זאלסט נעמען, ווען דו זאלסט נעמען אסאך שטיקער און דו זאלסט עס מאכן, דעמאלטס וואלט איך מיך. מען דארף זיך אראפגעזעצט מתווכח זיין ווייל ר' משה פיינשטיין האלט אז דאס וואס דער רמ"א זאגט אז ס'דארף זיין חיבור אבנים הרבה מיינט אויף איין פלאץ זאגט ער ג' און אויף איין פלאץ זאגט ער ד' איך זאל זאגן אז ר' משה איז גערעכט ווייל ס'שטייט חיבור אבנים הרבה ע איך וואלט זיך נאך געקריגט מיט דעם ווייל למעשה רש"י זאגט ביי די מכות די דאס ביי הרבה זאגט רש"י ס'געווען אסאך ניסים דארט. ס'איז געווען צוויי ניסים. הרבה מוז נישט מיינען אסאך, אבער ר' משה איז דאך געווען א פוסק הדור, ווער ווי ווער קען זיך קריגן מיט אים? איז ווען דו מאכסט עס שטיקער יעדע איינע, און אזוי ווי ער זאגט זאלסט מאכן אויף אלע פיר ווענט פיר שטיק, צו דריי שטיק, וויפיל ער זאגט, יא, און אויכעט אויף דר'ערד דריי אדער פיר שטיק, דעמאלטס וואלט איך מסכים געווען אז דו ביסט גערעכט. דעמאלטס וואלט איך געזאגט. א וואנדער, דעמאלטס איך האב געזען דעם חזיר וואס מ'האט גערעדט אויף אים, אז מ'לייגט א נייגל אונטער די בניה,
איך וויל אייך מסביר זיין, איך וויל אייך מסביר זיין נאך א זאך, דו ביסט נישט דן יעצט צו די פלעסטיק מאכט די מקווה א פראבלעם, דו ביסט דן צו דאס הייסט א קביעה פארן בנין, דער בנין האט נישט, איך וועל דיר זאגן מיט אנדערע ווערטער, ווען דו זאלסט לייגן דארטן, דו ווייסט ס'איז דא א גרויסע מחלוקת צו חיבור לצדדים הייסט א חיבור צו נישט, ס'איז דא וואס האלטן ס'מוז זיין דווקא קרקע. יעצט לאמיר זאגן האסט א געהעריגן בנין אויפגעבויעט און מאכסט א חיבור לצדדים, יא? נו, לכאורה די גאנצע זאך איז דאך מחובר. האלטן אבער אסאך פוסקים אז ס'איז נישט גוט. יעצט, איך וויל דיר עפעס זאגן. אונז זעמער נישט דן יעצט צי איינער האט זיך דא גע'טובל'ט מיט אנדערע ווערטער, ווען איינער זאל יעצט דא אריינשפרינגען ס'זאל זיך אנפילן מיט מי גשמים און ער זאל זיך טובל'ען, דעמאלטס הער איך דיין טענה וואס דו זאגסט, צו ס'איז יא געמאכט לקבעו בקרקע, צו ס'איז יא צו נישט. אונז רעד מיר דא פון אן אנדערע זאך. דו ביסט מפריד א זאך פון קרקע עולם. דו האסט נישט קיין חיבור. מיט אנדערע ווערטער, מארגן קען איך קומען מיט א גרויסן מנוף, און איך קען געבן א הייב אויף די גאנצע זאך. כ'האב שוין געהאט אפילו אמאל אזוי אויכעט. אז וואס? איין מינוט, איין מינוט, לאמיר גיין צושטאט. איך האב עס געהאט אין א מקווה, איך האב עס געהאט אין א מקווה. הערסט? אבער ס'איז דא בילדער, איך געב ארויס א ספר אויך, איך האב צען טויזענט בילדער דארטן, האב איך בילדער ווי מען טראגט הייזער פון זיבן אכט שטאק טראגט מען אויף אזא פארנדיגע עגלה, מען הייבט עס אויף, מען נעמט די פאנדעישן ארויס, מען לייגט עס ארויף און מען טראגט עס, און וועגן דעם האב איך א גאנצן חלק, א גאנצן פרק, אז ווען א רב קוקט היינט אן א בנין ווייסט ער נישט וויאזוי ס'איז געקומען דארט, ס'קען זיין ס'איז קיינמאל, ס'איז געווען תלוש.

אז טאמער די ערד, ווען ס'רעגנט אסאך, קומט ארויף די וואסער פון די ערד, ווייסט וואס הייסט פני הים? דו זעסט די ים הייבט זיך אויף? די זעלבע געשעט אונטער דער ערד, דו זעסט עס נאר נישט, פארוואס? ווייל דער בנין שטעלט עס אפ, דער פלעסטיק איז געמאכט ס'זאל אפשטעלן ס'זאל נישט אריינקומען, פארשטייסט? אויף דעם איז דאס געמאכט. איז דאס איז דאך בשעת עס וועט זיך אויפעסן מיט משך צייט. לכאורה דארף עס קיינמאל נישט ווערן אויפגעגעסן, ווייל וויבאלד ס'איז נישט דא קיין לופט, דארט ווי ס'איז נישט דא קיין לופט ווערט גארנישט אויפגעגעסן. יעצט, דו כאפסט? איך האב נישט קיין פראבלעם זיין האט זיך דא גע'טובל'ט. דרך בנין בויט מען אלץ אזוי. אה, דאס איז עס. צו עס ווענדט זיך דרך בנין.
דרך בנין הייסט חיבור אבנים הרבה, ס'איז נישט דא ווייל מ'בויעט אזוי הייסט דרך בנין, דרך בנין מיינט א לשון חיבור אבנים הרבה, מיט אנדערע ווערטער טאמער דו מאכסט אזוי ווי ס'איז דא אין צפת צו אין אנדערע פלעצער אין ירושלים איז דא אזא זאך וואס דער שטיין האלט אן דעם דעם דעם דאס וואלט איינגעפאלן ס'האט נישט קיין דאס נאר דער חיבור אבנים הרבה מאכט אז ס'זאל זיך האלטן דאס הייסט דרך בנין. פארשטייסט? נישט ווייל אז איך בויע היינט אזוי הייסט דרך בנין. יעצט איז אזוי, ס'איז דא א ספר שאלות ותשובות אהל יעקב פון מהר"י ששפורט, לייגט ער צו אז האלץ הייסט אויך דרך בנין, נישט נאר חיבור אבנים, דער מהר"י ששפורט, ווייסט ווער דאס איז געווען? דאס איז געווען דער וואס האט לוחם געווען קעגן כת ש"ץ. אבער איך וויל דיר עפעס זאגן, איך וועל דיר נישט גיין זאגן אז יעדע זאך הייסט דרך בנין ווייל מען בויעט היינט אזוי, יעצט לאידך גיסא, ר' משה פיינשטיין האלט אז מען קען לייגן אויף נייר זפת אויכעט, ווייל ער טענה'ט אז מען זאל לייגן נייר זפת, האלט ער אז נישט נאר האלץ, נאר נייר זפת הייסט אויך דרך בנין, איך בין צו אלעם מסכים, אבער די ווארט דרך בנין מיינט צאמגעשטעלט אסאך מיטאמאל.

זיכער איז דא ווער וואס הייסט אונז מאכן מיר א גאנצען בלאק. ניין דא איז דא נישט דא קיין קוים. אקעי בקיצור האט עטס נאך נישט די ריכטיגע סחורה און לאמיר אריינגיין ווען מ'וועט עס יא האבן צו ס'קען זיין אין תל אביב בויעט מען אויף א העכערע רמה און דארט איז עס יא דא למעשה דעיס איז מפריד מקרקע עולם יעצט וויל איך דיר דערציילן נאך א זאך. איך בין געווען אייערנעכטן קוקן א מקווה, מיר גייען קוקן דריי מקווה'ס ביי די גרעניץ פון מצרים, ס'איז דא דא א גרעניץ ווי מצרים און די פאלעסטינער האבן איין גרעניץ, ס'איז ערגעץ דארטן. נישט לעבן אילת, גארנישט מיט אילת, ס'איז דא, ר' שמשון פינקוס האט געגרינדעט יענע אופקים. אופקים. דארט בין איך נעכטן געווען. אייערנעכטן בין איך געווען דארט אין פיר מקווה'ס קוקן. דריי האב איך באקוקט. די פערדע מקווה האט מען געהאלטן פונקט דעמאלטס אינמיטן בויען. א נייע מקווה. יעצט שטעל דיר פאר וויאזוי דער שטן ארבעט ריזיג. ס'איז שוין געווען אויסגעשטעלט די גאנצע מקווה, קבוע בקרקע ממש. מ'האט נישט געלייגט קיין פלעסטיק דארט ווייל מ'בויעט עס אויף קלונסאות. ווייל ס'איז א מדבר. איז במילא מוז מען עס בויען אויף קלונסאות ס'זאל זיך נישט זעצן. קלונסאות מיינט אזעלכע עמודים. ס'איז געבויט אויף עמודים. מ'האט אריינגעלייגט אין דער ערד, לאמיר מאכן א בילד. מ'האט אריינגעלייגט אין דער ערד, לאמיר דאס אויסמעקן, באלד טו מיר צוריקקומען צו דעם. מ'האט אריינגעלייגט דא אין דער ערד קלונסאות טייטש אזוי, זיי זענען אראפגעגאנגען פֿופֿצן מעטער טיף אין די ערד, זיי האבן געמאכט א קידוח פֿופֿצן מעטער טיף, און נאכדעם האבן זיי אריינגעלייגט אייזן, און נאכדעם האבן זיי אריינגעלייגט די מקוה אויף די קלונסאות איז בערך. צ א מעטער העכער דאס דאס איז די רצפה דאס איז די ערד און דאס איז בערך א מעטער העכער פארשטייסט וואס סויפער ס'איז דא ווייסט ווער נאך ס'האלט אזוי איז איינע פון די זאכן וואס בריסקער רוב האט אויך געהאלטן אזוי געזאגט מען זאל קענען זעהן איך איך שריי קיינער איך איך מאך דאך הונדערטער מקוואות איך דיזיין מקוואות איך לאז נישט ס'זאל זיין אזא מין זאך ווי מ'זאל. ווי מען זאל מאכן די אים האט גענומען ר' שלום יודא, ווי הייסט ער דער גראס ער זאל ער זאל מאכן א ווידיאו דערפון טאמער איז עס מסכים ווען נישט יא אקעי עכשיו אקעי יעצט איז אזוי למעשה האט מען געמאכט שוין דעם גאנצן בנין דא זעהסט און מען מאכט דא, דאס הייסט א קרעדל, איך מאך אויכעט אזוי, איך מאך שוין דרייסיג יאר אזוי, איך מאך קודם א וואנט אינדרויסן ארום און ארום מיט א פלאר, שטייסט? איך מאך די וואנט און די פלאר, און איך טו דא לייגן נייער זפת נוזלי, רינעדיגע נייער זפת, און כ'לאז דא איין פלאץ א לאך, זעסט דא. זעהסט? און נאכדעם גיס איך אריין אין דעם די מקווה'ס און די בורות, אלעס גייט דארט אריין. פארשטייט זיך דא האט עס א חיבור צו אייזן, און דא גיי, קודם בין איך עס מחבר, איך האב איך געזאגט דעם רב, איך גיי נישט אוועק ווייל איך האב מורא אז דו וועסט צוריק קומען שפעטער שטארט זיך ארויס די ווי הייסט עס נאך דא די מסמרים, ניין די אייזענעס קוצים. קוצים, קוצים. ער זאגט דו'סט נאכדעם קומען ווען ער האט עס אלעס אפגעגאסן נאכדעם עסטו מחבר זיין די קוצים פון דעם בנין צו די קוצים פון דא. האב איך אים געזאגט איך שטיי דא און איך וויל עס מאכן. נאך א נאך א נאמען פאר קעמער דא.
ס'איז ווען דא דא ביי עמוד לויט איך עמודים. אז א מינוט, ס'האט נישט מיט די עמודים, אפילו דו בויעסט נישט, איך וויל דיר נאר דערציילן, די עמודים זענען געווען קבוע בקרקע, נאר די בעיה איז געווען אז ער האט אויך געבויעט אזוי ווי איך מאך אינדרויסן ארום און ארום, זע איז דא אזוי און אין דעם גייט ער אריין גיסן די מקווה'ס. וואו איז די בניה? איין מינוט, דערווייל נאך נישט דא קיין בניה, יעצט הייבט זיך אן די בניה. וואס זיי טוען איז דא, זיי מאכן זפת נוזלי, וואס דאס איז זייער גוט, ס'איז געמאכט ס'זאל נישט ווערן קיין לעכער, און נאכדעם נעמען זיי קלקר, דאס איז אזא ווייסע זאך, און זיי קלעבן דאס צו, און זיי לייגן דאס אויף דער ערד אויך, און וואס דאס טוט איז אז. ס'האט, טאמער די בנין זעצט זיך אפילו אביסל, ס'איז האט נישט קיין שום מין שייכות מיטן בנין, און דאס איז א געהעריגע כלי בתלוש, ביז יעצט האמער גערעדט דעם גרויסן פלאסטיק וואס מ'לייגט, דער איז נאך ארגער, דער איז אסאך ארגער, ווייל דער לייגט, די זאגסט יענער האט נאך א לאך דא און דארטן, אקעי קען מען דן זיין אויף דעם, אבער דאס איז ממש ס'ווערט אן איטום, אן איטום. ס'איז א כלי בתוך כלי, ער נעמט א כלי. בקיצור ס'איז נישט א כלי בתוך כלי, ס'איז א כלי בתוך מחובר. און איך. איך בין דיר נאכאמאל מסביר, כדי ס'זאל נישט זיין, פארוואס איז א מקווה כשר? ס'איז דאך א געהעריגע כלי. נאר דער היתר פון די מקווה איז ווייל ס'איז גע. בתלוש איז עס נישט קיין כלי, און דער חיבור מאכט אז ס'זאל זיין א כלי. און ממילא איז דאס שוין געווארן במחובר הייסט עס בנין, ס'האט א נייעם נאמען, ס'הייסט בנין, ס'הייסט מער נישט קיין כלי. יעצט אז דו מאכסט עס דא אזוי, איז ס'פעלט דא איין וויכטיגע זאך, ס'איז טאקע חיבור אבנים הרבה, אבער ס'פעלט דער חיבור. דער רב האט מיך אזוי געבענטשט, ער פרעגט ווער האט דיך געשיקט דא?

ווי קיין סיבאל וועלען די אלע יונטס צו קאפ בעל זעלן. נו, איך גיי נאך מאכן איינס אינדרויסן אן דעם. איינס דארטן און דארטן ווי בעל זעלן. אבער איינמאל באלד באלד וועט מען צוקומען וועט מען צוקומען צו אלעס וואס דו רעדסט וועל איך באלד בארירן. יעצט אמאל די מקוואות זענען געווען זייער שוואכע מקוואות. א מקווה וואס האט נישט זוחל געווען איז נישט געווען. אה, ס'איז געווען שוואכע בעטאן, ס'איז געווען שוואך אלעס, איז במילא איז אמאל האט מען זיך פארלאזט אז ס'איז נישט קיין זחילה ניכרת, היינט האמער אונז מקווה'ס, למשל איך האב מקווה'ס איך האב געבויעט פאר דרייסיג יאר צוריק, ס'איז נישט זוחל א טיפת מים, פארוואס? ווייל דער פאטענט פון צו מאכן א קרעדל אינדרויסן, דער פאטענט איז אויך נאר א לעצטיגע זאך, און סאטמארער רב האט עס נישט געמאכט נישט וועגן זחילה ער האט עס געמאכט ווייל ער האט מורא געהאט צו לייגן אייזן בעטאן, און אויכעט די סאטמארע מקווה די פרויען מקווה איז דארטן ווי ס'איז דא א הייוועי א גרויסע א כביש ראשי און יעדע אוטא טאנצט און ממילא פלעגט עס אייביג קראכן האט ער נישט געהאט קיין ברירה און דאס האט מען צוגעלייגט ערשט נאכדעם די מקווה איז שוין געווען יארן פארדעם ס'איז געווען פראבלעם. איך וויל אייך דער זאגן, היינט זיצט מען מיט ענדזשענירס און מיט ארכיטעקטן, און אונז קען מען די גאנצע תורה ברוך השם, ווייל א רב וואס ס'טוט היינט אין מקוואות איז אן ארכיטעקט, איך בין געלייסענסד, איך האב לייסענס, איך בין אן ארכיטעקט, איך האב געמוזט נעמען, מאיר פאזען האט מיך געבעטן, גיי נעם א קורס, איך האב גענומען א קורס פון ניין חדשים, כ'מיין איך קען נישט אלעס, איך קען נאר דאס, די מקווה, ער אליין מאכט אויכעט ביי זיך אין שטוב, קענסטו זען ער מאכט אלעס אליינס. אבער ער האט עס אויפגעכאפט פון זיך אליינס, ער איז א דזשיניעס. יעצט איז בין איך, האב איך אים געכאפט ווען מ'האט געהאלטן פארן מאכן דאס, און איך בין געבליבן דארט, איך האב מקשר געווען, זעסט דאס איז נידריגער דא, האב איך מקשר געווען די אייזענעס פונעם בנין גראד דארטן, יעצט באדערט מיך נישט אז אונטן איז עס נישט מחובר, ווייל די רמ"א זאגט דאך בפירוש אז מ'קען מאכן א מקווה אויפן דאך אויכעט, ווי שטייט ס'מוז זיין אין דר'ערד? ס'דארף זיין מחובר צו דר'ערד. זאג איך אבער דעם רב, איך קען דיך, דיך, דאך, דו קענסט דאך נישט מקוואות. דו העסט אים לאזן אפגיסן, און שפעטער העסטו כאפן א טאג שפעטער, אוי אוי אוי אוי אוי, מ'האט דאך געדארפט מחבר זיין. דעמאלטס העט עס הייסן חקקו ולבסוף קבעו, ס'העט זיין פסול מקוה ביז משיח קומט.
כ'האב נישט געמאכט קיין לאך. די רב פון די מקווה האט געמאכט א לאך. וואס וואס? די רב פון די מקווה האט געמאכט א לאך. מ'גייט נישט מאכן קיין לאך, מאכסט א לאך אין די מקווה קענסטו עס אוועק ווארפן, היינט קען מען דאס נישט איז במילא דאס איז איין וויכטיגע זאך וואס מען דארף וויסן, איך בין שוין דאס מעורר יארן דא, איך קום אויף ארץ ישראל איך זאג עס פאר די רבנים דא אלעס, די רב כאפט נאכנישט פונקטליך וואס איך וויל, ווען נישט דער רב וואס ער איז דארט געשטאנען אויפן פלאץ און ער האט עס געזען וואלט ער אויך נישט געכאפט, און איך האב מורא געהאט ער וועט נישט כאפן וויאזוי מ'איז עס מחבר אויך נישט האב איך אלעס געטון. דאס איז איינע פון די גרעסטע חרבנות אינעם היינטיגן דור. איך קום אן אויף א מקווה, די רב זאגט מיר, א רב רופט מיך אראפ, פרעגט מיך נאר די מקווה כשר? זאג איך אים, איך קען דיר זאגן איין זאך, ס'איז כשר פון ווען איך האב עס געזען, פון פאר איך האב עס געזען ווייס איך נישט, איך ווייס נישט צו ס'איז קביעה צו ס'איז נישט. יעצט זאגן רבנים, נו וויאזוי מאכט מען עס יעצט קביעה? זאג איך ס'דא צוויי וועגן, איינס איז אז מען צוברעכט די גאנצע מקווה מען גיסט א נייע ס'זאל זיין קביעות, דאס איז די ערשטע וועג, און צווייטנס האב איך ממציא געווען א חידוש און עטס קענטס ענק אלע קריגן מיט דעם, ווייל איך אליינס האלט אויך נישט אז ס'איז ריכטיג, נאר דאס איז דאס בעסטע וואס איך קען טון, מיט אנדערע ווערטער די דאקטער זאגט פאר א פאציענט ליסן איך קען דיר גארנישט טון, איך קען דיר געבן א שאק די הארץ זאל זיך דיר אויפוועקן, אדער העסטו שטארבן פון דעם אליינס, אדער איז עס דיר געלונגען, דאס אלעס. יעצט ס'דא א משנה אין כלים פרק כ משנה ה זאגט די משנה אזוי נדבך איז דא אזוי ס'מוז זיין קבעו ובנה עליו קבעו ובלא בנה אדער בנה בלא קבעו איז עס טמא קבעו ובנה עליו איז עס טהור יעצט דארטן רעדט מען פון א מוראדיגע זאך וואס האט מיט אונז גארנישט קיין שייכות מ'רעדט פון טומאה מ'רעדט נישט פון כשיר. יעצט איז דא אסאך גדולי אחרונים, דער יהודה יעלה, גרויסע גדולים, וואס זיי שטעלן דאס צו פאר א מקווה אויכעט, הערט מורא'דיגע חידושים, ס'איז דא צוועלף, איך האב צוזאמגענומען במשך די יארן צוועלף אחרונים וואס זיי האלטן אזוי, זכרון יהודה האלט אזוי אסאך, אז דער קבעו ובנה גייט העלפן אפילו פאר שאובין אויכעט. דער, דער, דער, דער, דער זכרון יהודה רעדט עפעס אזוי ברייט, ער זאגט, דאס וואס איז א מחלוקת צו מען נעמט א גו, א גיגית און מען מאכט דערין א לאך און א גאנצע זאך, און צו ס'איז בטל צו נישט, און ווי די לאך דארף זיין, קענט איר די אלע זאכן, א סעיף ז', אנא קאי ע אלקיך, זאגט ער, דאס אלעס ווען ס'איז נישט קבעו ובנה, ווען ס'איז קבעו ובנה העלפט עס פאר שאובין אויכעט. און דארטן רעדסטו נאר פון קבעו, נישט קיין בנה עליו. ס'איז דא צוויי זאכן, קבעו מיינט ביסט עס קובע, און בנה עליו הייסט דו בויעסט אויף דעם ארויף. מיט אנדערע ווערטער, ער זאגט. דו נעמסט א גיגית. דו ביסט עס קובע, ס'איז שוין געווען אז דו דארפסט נישט מאכן קיין לאך גארנישט, נאכדעם נעמסטו דו בויסט ארום און ארום דעם גיגית. ניין ניין ניין ניין ניין מירח מן הצדדים מיינט נישט בנה עליו, מירח מן הצדדים מיינט אביסל צו לייגן בעטאן פון אינדרויסן און דאס איז דיין קבעו, דו מוזט האבן צוויי זאכן, דיר פעלט נאך א בנה עליו. ווי די בנה אינעם בית איז. וואס? וואס איז בנה? וואס איז בנה פון אויבן אויף די זייט פון די וואס? וואס איז בנה? ווער איז דער? בנה עליו מיינט, כ'על דיר זאגן וואס ס'מיינט בנה עליו. איך האב דא א מקווה, ס'איז געווען א כלי, כ'האב עס געמאכט קבעו, נאכדעם בין איך געגאנגען און כ'האב גענומען כ'האב געבויעט, דער מהרש"ם זאגט זאלסט בויען א וואנט פון ג' טפחים צווישן די מקווה, אויף די מקווה וואס צווישן די בור, דאס הייסט בנה עליו. ס'דא מהרש"ם אויף דעם, ס'איז. וואס עליו? די די די די די ניצט ער. ניין, עליו מיינט אזוי. איך וועל דאס מסביר זיין. לאמיר עס צעלייגן דא. בנה עליו מיינט אזוי. איך האב דא א מקווה. איך האב דא א מקווה, זעהסט? איך האב דא א מקווה. מ'האט עס געגאסן בתלוש. דא האסטו נאך א אוצר. דא האסטו נאך אן אוצר. ס'איז נישט קיין חילוק. דאס איז די מקווה. יעצט דא איז דאך דא בטון, יא?

אה, ר' איד, איך גיי דיר, איך וויל דיר זאגן, ווען איך זאג אן אייגענעם חידוש, איך זאג אסאך, איך האב, איך קום ארויס יעצט מיט אזאלכע זיבן בענדער, איך זאג אסאך חידושים, אבער ווען איך זאג דיר אן אדרעס, האט עס נישט מיט מיר, איך גיב דיר דעם אדרעס, זיי עס מברר, איך זאג דיר, כ'האב צוועלף גדולי אחרונים וואס זיי מאכן דעם קבעו ובנה פאר שאובין אויכעט, און זיי זאגן נאר אזוי זאל מען בויען. ליטוואק, ער זאגט, דער דער יידעלע דער זכרון דער זכרון יהודה ווייסט ווער דאס איז געווען? ס'איז געווען אין סאטמאר רב גרינוואלד. ער זאגט אזא ברייטקייט איך ווייס בכלל נישט פארוואס מ'מאכט מיט שולחן ערוך אזא גאנצע מצב מיט מיט מיט הגיגית יא לאך נישט לאך מאך קבעו ובנה ביסט פטור איך געב דיר אן אדרעס, איך זאג דיר. דארפסט נאכקוקן, איך האב נישט דא אינדרויסן, איך בין אונטערוועגנס, איך האב נישט דא. ס'קען זיין כ'האב איין חלק פון מיין ספר דא אין די אויטא, קען זיין איך האב פונקט דעם חלק, אבער ס'איז נישט וויכטיג, איך געב דיר אן אדרעס, קבעו ובנה מאך עס א דאס איז שוין. סתם שאלה, איך בוי אויך אביסל העכער פון די גדר, ביי די דאך האב איך א בנה.
ניין די דאך מוז זיין אויף די מקווה. ובנה עליו ער זאגט מאך דריי ער זאגט מאך דריי שורות ער זאגט נאך קלאר ווייסט ער זאגט ווערטער הער ווערטער וואס די מהרש"ם זאגט בוי דריי שורות איינס העכער דעם אנדערן אויף די מקווה דאס איז א בנה עליו קענסט דיך טובל'ן לכל מהרש"ם זאגט אויך ווערטער? מהרש"ם זאגט אויך איך זאג די צוועלף גדולי אחרונים רעדן מורא'דיג ברייט יעצט ס'איז דא אנדערע וואס זיי האלטן אז דאס איז נישט ריכטיג ווייל דארט אין די משנה רעדט זיך דאך נאר וועגן טומאה, וועגן טומאה. אבער ס'איז נישט קיין חילוק, ס'איז דאך דא אויף וועם צו פארלאזן. יעצט הער וואס איך טו. ווען איך קום אן צו א מקווה, איך גיי דיר יעצט זאגן א זאך וואס איך טו איבעראל, נאר אז די רב לאט. אז ער לאט נישט, זאג איך אים ס'איז נאר כשר פון וואס איך האב געזען. איך נעם איך מאך א צינור, א קידוח אין דער ערד, איך בין עס קובע צום בנין, איך בין מהדר עס קובע צו זיין מיט אייזן, ווייל דער רמב ם זאגט אז נאר מיט אייזן הייסט עס א חיבור, ווייסט ווער? דער רמב ם האלט אזוי. און ס'קומט ארויס דא ברזלים, ברזלים, ברזלים. אבער דארף איך נישט אליינס נאר דיין האסט א חיבור צו קרקע? אזוי זאגט די רמב ם אז א חיבור איז נאר מיט ברזל. אזוי זאגט ער ארויס אין פירוש המשניות. אלע ברענגען צו דעם רמב ם, ס'איז א באקאנטע רמב ם. וואס? דארפסטו ברזל? יא. נאר מיט ברזל, דאס איז שיטת הרמב ם. ניין ניין ניין ניין נישט צינור, דער רמב ם זאגט קלאר ביי דארט ביי די משנה אט האסט א פירוש המשניות לרמב ם, נעם ארויס וועסטו זען אז נאר מיט ברזל, דער כסף משנה ברענגט צו דעם רמב ם און ער פרעגט. יא יא, ניין נישט ביי לוקח כלי, דארטן ביי ביי נדבך שקבעו ובנה. ביי נדבך. אה אה.
דעס זאג איך דיר איז במילא איך בין. אה יא. יעצט איך שטעל דא אריין איך מאך א קידוח דעס דעס איז די דיקע וואנט איך מאך דא א קידוח מיט ברזל נישט אינדורך און דורך איך בין עס קובע דא צו דעם יעצט האב איך שוין קבעו.
דערפאר קען מען זיין אז עס איז ווען דווקא א בבל וואס איז געווען א מנסה כל בקצוה. ניין אונז וועמיר באלד אריינקומען אין דעם אויך און איך האלט נאך נישט דארט לאמיך אויפבויען דא. וואס? אזוי דיק איז די וואנט? יא, גיי איך אריין פינף צענטימעטער אויף א שיפוע און איך לייג איך קלעב עס צו ס'איז דא אזא ספעשל דאס און ס'קומט ארויס פון די מקוה אזעלכע צוויי דריי אייזענעס און איך לייג עס צו צו דעם קידוח וואס כ'האב דא געמאכט. דאס ווייס איך איז זיכער אן א פראבלעם. האב איך שוין יעצט קבעו? האב איך קבעו? כ'האב קבעו צו נישט? יא. די בנה עליו איז די חרסינה. דאס אלעס. איי אז ס'איז געקומען דער קבעו נאכן בנה עליו, אין די משנה שטייט נישט צו ס'מוז קומען פארדעם צו נאכדעם. יעצט איך זאג דיר בפירוש, דאס איז נישט קיין לכתחילה, ס'איז נאר אויף אזויפיל, ווען נישט קען איך נישט שלאפן רואיג קיינמאל, האסטו נישט קיין כשר'ע מקווה היינט, בפרט נאך אין אמעריקע.

כ'הער נישט וואס? וויאזוי וועט די קאפ ווען מ'דאווענט זיין ארויס מיט. אה ווייל דא דא קומט דא קומט פון דער ערד און כ'מאך עס אביסל כ'מאך א לאך כ'מאך אביסל באלכסון און דאס צווייטע גייט אלכסון פארקערט און דאס גייט אריין אין די בעטאן און נאכדעם ביסטו מחבר דאס מיט דעם האסטו קבע ובנה. מאך נאר זייטיגע לאכן אבער האסט די קבע ובנה. יעצט, איך וויל דיר זאגן, האסט דאך מסתמא אמאל געלערנט, איך ווייס נישט צי יעצט, ס'איז דא א גאנצע סוגיא צו שליבות צו מען מעג זיך טובל'ן צו נישט, א פרוי מעג זיך טובל'ן אויף שליבות צו נישט, ס'איז דא א גאנצע אריכות דארטן, וואס איז די גרעסטער היתר וואס מען נוצט דארטן איז אז די וואסער איז בנה עליו.
ריכטיג? אה, האסט נישט געלערנט. שליבות מיינט אזוי, אמאל אין קיצור, אמאל פלעגט מען מאכן אזאלכע העלצערנע שליבות. און ס'איז א שאלה צו ס'איז מקבל טומאה צו נישט. וואס? יא יא, די אלע זאכן. איך גיי נישט אריין אין דעם. כ'וויל דיר נאר זאגן איין זאך. אויב איך מאך א קביעה אינדרויסן און איך פיל עס אן מיט וואסער, האסט אויכעט א בנה עליו. פארוואס זאל עס זיין דארטן ביי הלכות נדה איז הייסט עס בנה עליו, לויט די וואס זיי הייסן אז ס'הייסט בנה עליו, און די וואס זיי האלטן פארשטייט איז במילא האב איך אזוי, די וואסער איז בנה עליו, נאר וואס איך טו איז איך נעם ארויס פון אוצר אלע וואסערס ווייל דאס איז נאך געווען פון פריער, און נאכדעם האב איך אדער די איך פארלאז זיך אויף די וואסער איך פארלאז זיך נישט, אבער יעדע זאך האט אויך ווי מ'זאגט. חרסינה, פארשטייט? יעצט אבער דא נאך א זאך, די אוצר'ס האבן נישט קיין חרסינה, פארשטייסט? וועגן דעם קען איך זיך דארט נישט פארלאזן, איז במילא וועגן דעם מאך איך בנה עליו אויף איזה אופן שיהיה, אבער איך בוי דערויף א שטיקל ווענטל צו כדומה, אזוי אז כ'האב נישט קיין שום פראבלעם מיט קיינעם.

יא, מאכסט די קבוע אויך, ווייל דו ווייסט דאך נישט צו ס'איז געווען א קביעה. איך מאך, איך מאך א ריזיגן לאך, צען מעטער טיף, צו פינף מעטער טיף, און איך גיס אריין בעטאן מיט אייזן, און נאכדעם די אייזן קומט אריין דא אין די מקווה פון אינדרויסן אריינגעלייגט, האב איך א קבוע. פארשטייסט? שוין. יעצט לאמיר גיין ווייטער. דו פרעגסט פארוואס, אויב ס'איז טאקע אזוי פשוט, פרעגסטו יעצט א מורא'דיגע קשיא, נו פארוואס האט קיינער, פארוואס האט קיינער דאס נישט אויפגעטון? ס'דאך א מורא'דיגער חידוש, פארוואס האט קיינער דאס נישט אויפגעטון? פרעגסט דאך זייער גוט, פארוואס זאגט עס נישט דער טור, דער בית יוסף? יעצט זאל איך דיר זאגן, איך ווייס נישט צו דו ווייסט, ס'איז דא אזויפיל ספרים געשריבן צו מ'מעג נוצן אייזן-בעטאן אין א מקווה.

די שיטת הבנייה איז אזוי, אדער מען בויעט אויף אייזן, מען קען בויען מיט גאנצעטע בנינים, איין שטיק אייזן, ווייסט, נאך א שטיק, נאך א שטיק, נאך א שטיק, אין אמעריקע בויעט מען אזוי, דא בויעט מען נישט אזוי ווייל אייזן איז זייער טייער, איז נעמט מען און מען מאכט מיט האלץ אזא פרעים, אזוי, פארשטייסט? מען מאכט אזא פרעים, דאס איז מיט האלץ, און מען לייגט אריין אייזן. עמודי ברזל, געווענטליך לייגט מען דא א סעיף אין די מיטל און דער דרוקט זיך און עס זעהט זיך נישט איבעראל, נאכדעם גיסט מען דא אריין בעטאן און דאס און דאס האלט זיך עס, שוין, מורא'דיג פיין יא יעצט. די אלע רבנים וואס האבן זיך ארום געריסן צו מען מעג לייגן אייזן בעטאן צו נישט, קלויזנבורגער רב האט א תשובה אז מען זאל נישט לייגן, למעשה זאגט ער הלכה'דיג קען איך עס נישט פסל'ען, ס'דא, סאטמאר רב זאגט מען זאל עס ניצן, בקיצור. יא עס איז טויב, אקעי, בקיצור איך וויל דיר זאגן איין זאך, ווי? מען מוז מאכן אזוי ווייל יעדער פראקטישער מענטש ווער ס'טוט אין א מקווה ווייסט אז אויב ס'איז נישט אזוי געמאכט ביז צוויי יאר איז עס זחילה און דו קענסט עס. יעצט איך וויל ענק פרעגן א קשיא, די אלע רבנים זאגן איינער מען מעג מען טאר נישט בדיעבד, ס'איז דא מקווה'ס וואס מ'האט געמאכט נאר אינדרויסן אינעווענדיג נישט, יא אינדערדרויסן, איך וויל אייך פרעגן א קשיא, די משנה זאגט א נדבך אלס קבלת טומאה, זאגט די משנה צוויי זאכן, איינס איז. קבעו, און צווייטע איז בנה עליו. יעצט האו אבאוט ווען איך זאל נעמען די ברזלים, כ'זאל עס קובע זיין אין דר'ערד אזוי אויף אלכסון סאו מ'זאל עס נישט קענען אויפהייבן, און נאכדעם גיס איך אריין די בעטאן, איז דא א חשש אויף דעם פון טומאה? ס'איז א בפירוש'ע משנה אז נישט. קיינער זאגט עס נישט. א בפירוש'ע מחבר אויך נישט. א פערשע מחבר. דו האסט געזען איינער זאל איינער זאל זאגן די עצה? איך גיי ארום צו רבנים איך זאג זיי איך מאך מיט אייזן מיט אויך זאגט מען טאר נישט. זאג איך איך וועל דיר זאגן וויאזוי איך טו. איך גראב אויף א גרויסן גריב דא. דא. אזוי. פאר מ'האט נאך. ניין פאר מ'האט נאך אנגעהויבן. און איך לייג אריין דאס ביז אראפ טיף אין דר'ערד אריין. אלע ברזלים, איך וועל דיר זאגן שענער, איך גיי דיר יעצט זאגן א זאך, דו קענסט דיך טובל'ען אין מיינע ברזלים אויכעט, דו קענסט נאר נישט ווייל די וואסער וועט ארויסרינען, ווייל ס'איז נישט מקבל טומאה. ווייל, ניין, ווייל כ'האב קבעו ובנה. ניין, נישט ווייל ס'איז נעשה, עס איז נישט נעשה, ווייל ס'איז קבעו ובנה, איך האב עס קובע געווען דא. נאכדעם האב איך געבויעט די בעטאן אויף דעם, איז איינער זאל מיר זאגן אז דאס איז מקבל טומאה? אן אייזענעס פון אויבן איז מחובר צו אים? אויף צו גיין נעמט זיך פון א אייזן? נאכאמאל, נאכאמאל, נאכאמאל, נאכאמאל, לאמיר גיין צו שטאט. אז דו מאכסט קבעו ובנה אויף די אייזענעס, איז דער גאנצער בנין קבעו ובנה. דער רמ"א זאגט אז מ'מעג בויען אויפן דאך. פארוואס? ווייל דער בנין איז איין זאך.

דאס איז ווען ס'איז אייזן און דו האסט נישט קבעו ובנה. נאכאמאל, טריי דיך אויס צו לערנען. ס'מוז זיין צוויי זאכן. דער נודע ביהודה רעדט נאר ווען ס'איז אייזן.

דו הייבסט שוין אן מיט אסאך זאכן, איך האב פאר דיר א גרעסערן א גרינגערן פאטענט. מאך קבעו ובנה זאגט די משנה אז ס'איז כשר. איך האב שוין גערעדט מיט הונדערטער רבנים איך האב געפרעגט יעדן רב ווייז מיר וואו ס'שטייט אז דאס איז פסול און אלע זאגן זיי דו ביסט גערעכט ווייל דער רב איז נישט קיין טכנאי און ער גייט נישט צום בניה און ער כאפט נישט אז ווען דו ביסט דאס קובע שפארסטו דיר איין אלע צרות. יעצט איך קען גיין ווייטער, צו דו ווילסט עפעס נאכקוקן? יעצט לאמיר גיין ווייטער. יעצט לאמיר גיין ווייטער. יעצט וויל איך ענק עפעס זאגן. ס'איז דא א גרויסע מחלוקת אין די אחרונים צו קביעה בקרקע צו ס'מוז זיין צו כתלים הייסט א קביעה צו ס'מוז זיין דווקא די זאך אליינס קביעה צו קביעה לקביעה איז כשר צו נישט ס'איז דא א גאנצע מדובר אין די אחרונים יעצט איך האלט

וועסט מורא'דיג הנאה האבן, ס'איז נאך דא אסאך נייע זאכן. יעצט לאמיר גיין יעצט צו שטאט. האסטו יעצט א פראבלעם מיט די ברזלים? האסט נישט קיין שום פראבלעם. גארנישט. און אלע רבנים כאפן זיך, יא, ס'איז ריכטיג. יעצט, כ'האב דא א שטיקל פראבלעם מיט דעם אויך. כ'וועל דיר זאגן, איך האב אלע פראבלעמען זאג איך דיר. די פראבלעם איז אז אויב כ'וועל האלטן אז חיבור למחובר הייסט נישט קיין חיבור. איז אז איך דעק דאס, איך לאז דאס אזוי נאקעט. ס'גייט גארנישט ארבעטן ווי ס'זאל אויבן.
ניין ניין ניין ניין ניין דאס דאס ווערט מחובר אייביג דאס איז נישט קיין פראבלעם איך האב אן אנדערע פראבלעם די ערד איז נאס יא יעצט מיט די יארן גייט עס אפפוילן. יא, און קיינער וועט נישט דארט זיין עס צו זעהן. איז וואס איך טוה איז אז איך בויע מיט בעטאן בויע איך א גריב אזוי מיט א שיפוע און דאס גייט אריין ביז אהער אבער נישט דורך, עס גייט נישט דורך, שטייסט איך בויע אזוי זעהסט אזוי אזוי אזוי דאס איז די בעטאן דאס איז אויך קביעה ווייל עס איז אויף א שיפוע קענסט עס נישט ארויסנעמען. דער מהרשם שרייבט אז די מקווה טויג נישט ווייל מען קען עס אוועק נעמען, דו נעמסט דאס ארויס ברעכסט דערמיט די גאנצע ערד, אדער דו צוברעכסט דעם. יעצט איך קום אריין מיט די ברזלים דא אזוי און אזוי, פארשטייסט, אויכעט אויף א שיפוע. איך קען אבער נישט לאזן די ברזלים אז זאלן אדורך גיין דאס, ווייל די מינוט וואס דו טוסט דאס ווייסטו שוין נישט צו מארגן איז עס נישט פארפוילט. די ברזלים מוזן זיין ארומגענומען מיטן בעטאן אז ס'זאל נישט אפפוילן. יעדער ענדזשעניר וואס ער לערנט וועט ער דאס זאגן. ווייל אפילו ווי די ערד איז נישט נאס, למשל דא אין ארץ ישראל, נישט אזוי נאס ווי געוויסע למשל אין פלארידע, ווען די וואסער הייבט זיך אויף קומט עס אמאל אריין אין די בעיסמענטס, אין די נידריגערע שטאקן. דא איז זייער טרוקן. אבער עם כל זה ווען ס'גייט די וואסערן רינען ווינטער מיט אלעם פארשטייסט קענסטו נישט וויסן סאו דעיס האב איך שוין מחליט געווען אויף דעי שיטה אז ס'זאל זיין קביע בקרקע ממש נישט קביע לקביע דעיס האב איך אויפגעגעבן כ'האב עס אויפגעגעבן כ'האב עס אבער נישט אינגאנצן אויפגעגעבן ווייל ווער בין איך איך זאל עס אויפגעבן אזוי ווי איך מאך עס אויף א שיפקייט יעצט אפילו דער אייזן שטעלט זיך אפ דא זעהסט דו קענסט אים אבער אויך שוין נישט ארויפשלעפן ווייל ער האט אין זיך א קביעות, נישט די פשט כ'האב אים ארויפגעלייגט אה דו כאפסט וואס כ'טו, אלע מיינע יסודות פון מקוואות, לכל הפחות איין איין וויאזוי הייסט עס איין עמוד, איין עמוד איז אזוי קביע אויפן העכסטן אופן ווי עס דארף צו זיין.

ווען דו נעמסט א, דו גראבסט אריין, לאמיר זאגן, פֿינף צענטימעטער אין דער ערד, יא? דער, דער, דער, דער, דער, אין שולחן ערוך שטייט דארטן אז אפילו מען לייגט מ, מ, מריח מן הצדדים איז אויך גוט. ס'מוז נישט זיין דער ערד ממש. כ'וויל פרעגן, ס'איז געמאכט פֿינף צענטימעטער און האסט אריינגעגאסן דא אייזן, האסט געמאכט און האסט אריינגעגאסן דא בעטאן, האסט געמאכט דא אן עמוד, יא? דאס הייסט באמת א קביעה? לכאורה יא. לויטן שולחן ערוך הייסט עס א קביעה. אבער, אבער, למעשה, אזוי ווי די גאנצע סיסטעם פון בויען צעמענטענע מקוואות איז א נייע זאך, איז במילא מאך איך א קביעה אז ס'זאל זיין זיכער א קביעה. וואס הייסט? איך דארף נישט גיין טיף אין דער ערד, איך דארף נאר גיין אביסל באלכסון, און איך זעה אז די אייזן זאלן אויך גיין און. ס'מאכט אז דו גייסט מיט א טרעקטער און דו ווילסט עס ארויסנעמען, צוברעכסטו. אה, דו קענסט, וויל איך דיר זאגן, איך, ס'איז דא בילדער וואס איך האב, וואס ס'איז דא א זעקס שטאקעדיגן בנין, מ'האט פארקויפט די לאנד, מ'האט ארומגעגראבן, מ'האט עס ארויפגעלייגט. ארויסנעמען, אבער אז דו צוברעכסט שוין די ערד, אדער דו צוברעכסט די זאך, איז עס אויס, פארשטייסט? דאס מיינט אז ס'איז קביעה.

דער כסף משנה פרעגט א קשיא פון ווי האט עס דער רמב"ם גענומען, דארט אין די משנה שטייט עס נישט, זאגט ער, דער רמב"ם האט עס גענומען ווייל ס'מוז האבן א קביעה וואס מ'זאל עס נישט קענען אוועקנעמען, קוק נאך איך געב דיר אן אדרעס, כסף משנה, דעם רמב"ם, כלים פרק כ' משנה ה'. איך בין געטראפן א וואלדענבערג אז ס'איז שייך ארויסנעמען מיט די ערד.
יא אז דו דארפסט ברעכן די ערד, אז דו דארפסט ברעכן די ערד איז שוין פשט אז ס'א קביעה, קיין שום זאך איז נישט קביעה וואס דו קענסט היינט נישט אוועקנעמען, וואס?
יא שוין.
וואס? וואס די פלעסטיק? אה, זעסט די פרעגסט זייער גוט, די זאגסט א מורא'דיגן יסוד, אבער איך וויל דיך אויסלערנען. די זאגסט מורא'דיג גוט, ער פרעגט א גוטע קשיא, אויב אזוי לייג דעם פלעסטיק אויכעט בשיפוע, די ווארט איז אבער אזוי, אונז האמיר נישט קיין פראבלעם מיטן פלעסטיק, נישט טמא און נישט שאובין, אונז האמיר נישט קיין פראבלעם מיט דעם. אונז האמער א פראבלעם ער איז מפריד מקרקע עולם דאס איז די ווארט.
ס'הייסט נישט מחובר? ניין ס'הייסט נישט מחובר לקרקע. אפילו ווען ס'גייט ארויס מיט קרקע אבער למעשה דער בנין אונז זעמער דן אויפן בנין אינעווענדיג.
אט אזוי.

דארטן איז ממש ביים ים, ווייסט פלארידע האסט געהערט מסתם, ס'איז ממש ביים ים, ס'איז אזוי ווי דא איך ווייס אין תל אביב, און ווען ס'איז דא אסאך רעגן קומט ארויף די וואסער, מען קען עס אפילו זען אמאל ביי איינער וואס איז נידריג קען מען זען די רעגן, ווייסט וואס איך מיין, עס קומט אים אריין, שוין. בקיצור דארטן מוז מען בויען, און ס'מוז זיין אזוי דיק, ס'האט אפילו א מאס ווי דיק ס'מוז זיין. שוין, און מען האט אלעס געמאכט, מען האט שוין געמאכט די שטאנגען מיט די האלץ, ווייסט מיט די אייזענעס, אלעס איז פארטיג, מיט אזא זאך. מיין חשבון איז געווען אז איך וועל קומען ביינאכט ווען קיינער זעט נישט, איך וועל אריינגיין אונטן אונטער די מקווה, פארשטייסט? איך וועל אויסגראבן ווייל ס'איז דארטן דא חול ים, ס'איז נישט דארטן דא וואס כ'וועל מיט די הענט אויסגראבן אביסל.
וועט פאלן יציקה אדער נאך נישט? פארן יציקה? ביינאכט? ניין ס'גייט בכלל מארגן דאך פאלן, כ'מיין ס'קומט דאך פארן יציקה. אה דאס איז געווען מיין טעות, ווייל ביי אונז, ביי אונז אין ניו יארק קומט ער א וואך נאכדעם ווען דו האסט געגאסן, און אלעס וואס דו דארפסט טון איז דו דארפסט אים אביסל מהנה זיין, און ער שרייבט דיר אז ס'איז גוט. כ'האב אמאל געמאכט עפעס א טעות, וואס שרייבט מען, ווייזט ער מיר אזוי, זאגט ער, זעסט? א ס שרייבט מען אזוי, און אז מען לייגט אריין צוויי שטרעכעלעך אינמיטן איז עס גוט. אזוי האט ער מיר אפן געזאגט, און נעמען געלט אפן. עניוועי, אין פלארידע איז זייער שטרענג. ווי? אמעריקע איז די רוסישע נעמט רובל און די אמעריקאנער נעמט דאלאר. עניוועי, וואס איז געווען איז א מורא'דיגע זאך. קום איך דארט אן, איך האב נישט געוואוסט. און זיבן אינדערפרי פארן גיסן, ער מוז באקומען א צעטל אז ער מעג גיסן, דאס האב איך נישט געוואוסט, איך האב דארטן געארבעט שווער א האלבע נאכט, כ'האב אויסגעגראבן מיט א קליינעם שאוועלע, ווייסט ס'געווען שווער צו ארבעטן ווייל ס'איז דאך דא די די האלץ האב איך שוין געמאכט, מארגן איז שוין גרייט צו גיסן, אויף דער ערד איז שוין דא די אייזענעס, אוי איך האב מיך דארטן צו. די ממש צוריסן די הענט. כ'האב אויפגעשניטן די פלאסטיק, כ'האב געמאכט אזא שיפע יציקה ווי כ'האב דיר פריער געוויזן, און אריינגעלייגט די אייזענעס, הערסט? און מיין חשבון איז געווען אז מארגן ווען קיינער וועט נישט זען וועל איך אראפקומען, ער וועט גיסן די בעטאן, איך וועל ארויפשלעפן אביסעלע די אייזענעס אז ס'זאל נישט זיין אויף די ערד, פארשטייסט? דאס איז געווען די דאס, די אייזענעס זענען געווען דא געלייגט. אריין אין דר'ערד, אבער דאס איז נישט גוט ווייל דאס ווערט פארפוילט, איז דער חשבון געווען אז ווען זיי וועלן גיסן וועל איך אראפגיין אונטן און איך וועל ארויפציען. ווייל דער רמב"ם זאגט אז קביעה איז נאר במסמרים של ברזל, איך האב מיך נישט געוואלט פארלאזן אויף בעטאן אליינס און כ'האב עס געלייגט אפילו שיף מיט אלעם. ס'קומט אן דער אינספעקטאר און ער נעמט זיך שרייען ווער האט דאס געמאכט? זאג איך, איך ווייס נישט, ס'איז ביינאכט קיינער איז נישט דא, איך ווייס נישט, זאגט ער, איך לאז נישט גיסן, ער הייסט דעם אוטא ער זאל שוין צוריק פארן און ער לאזט אים נישט גיסן. עס מוז מען פארעכטן. סא, מ'מוז פארעכטן, האב איך געזאגט, אוי, וואס זאל איך דיר זאגן דעם אמת, איך האב עס געמאכט, עס מוז מען מאכן על פי הלכה. זאגט ער, אה, דו האסט א פראבלעם מיט די הלכה, מוז מען גיין אין בית משפט. זענען מיר געגאנגען אין בית משפט, און איך האב געשריגן צום שופט, עס איז נישט קיין כשר'ע מקווה, איך קען נישט אזוי ארבעטן. זאגט ער, הער אויס, עס וועט אריינקומען וואסער פון אונטן, עס וועט קאנטעמינעיטן, עס וועט מאכן ס'זאל זיין חיידקים, און. אונז מוז מיר אבאכט געבן אויף אונזער זאך און איך לאז דיך עס נישט בויען. גוטן פירעם. שוין, נישט דא קיין מקווה. נו שוין, מען דארף דאך אדער דאך האבן א מקווה. בין איך געגאנגען, איך האב אנגעהויבן צו מאכן אזוי. הער, הער א מעשה. איך האב געפרעגט דעם שופט, דו האסט א פראבלעם נאר ווייל ס'איז דארט דא א בנין? זאגט ער יא. זאג איך, לאמיר דיך פרעגן עפעס, ווען איך זאל מאכן, דא איז דא דער בנין, זעהסט דא דער בנין, יא, ווען איך זאל מאכן אינדרויסן אינעם חצר אריינשטעקן אין דער ערד אזא גרויסן עמוד מיט אייזן, עסטו מיר אויכעט זאגן אז איך מוז אונטער דעם עמוד לייגן פלאסטיק? זאגט ער, ניין, מיך באדערט נאר דער בנין, אינדרויסן קענסטו טון וואס דו ווילסט. בין איך געגאנגען כ'האב געגראבן בערך פיר מעטער אוועק פונעם בנין האמער געגראבן, א טיפן גריב ווי מען רופט עס אזא קידוח, אריינגעלייגט אייזן מיט בעטאן מיט אלעם, איין מינוט איז אויך די זעלבע, קודם האב איך דאס געענדיגט, נאכדעם ווען מען האט געמאכט די אייזענעס פאר די מקווה האב איך פארן גיסן דאס שוין מחבר געווען, נאכדעם אז ס'איז שוין געווען מחובר האט מען שוין געקענט גיסן אינעווענדיג אפילו בתלוש. פארשטייסט? אויף יעדע זאך איז דא א פתרון, מען דארף נאר ווי מען זאגט. דו זאגסט אין ארץ ישראל די פתרון אויף די עמודים? נאכאמאל. אין ארץ ישראל איז געווען א ניילאנען. אין ארץ ישראל. כ'לייג די ניילאנען, וואס איז די פתרון? איז וויל איך דיר זאגן, איז לייג איך איין עמוד, דארט ווי איך בין געווען נעכטן, נעכטן אין שולמית, ס'איז דא עפעס אזא דארף דארט, האב איך אים געזאגט איך וויל האבן איינס, און דאס זאל זיין גוט פאר מיר, פארשטייסט? נישט אינעם בנין, ס'הייסט מיט אנדערע ווערטער, כ'האב נישט קיין מורא ס'וועט ארויפקומען. יעדע בנין האט א חצר.
וואס? כ'האב דיר אבער מסביר געווען אז זיי האבן געמאכט א קרעדל א אויסווענדיגסטע און מ'האט צוגעקלעבט אזא קארקאר. פונקט אזוי שלעכט. כ'האב מיך דא יעצט געלערנט טאקע אז אז אפילו ווען מ'לייגט נישט אונטן, ער איז אראפגעגאנגען מיט עלף מעטער איז ער אראפגעגאנגען. איז אויך נישט גוט. וואס? וועלכע גרוב? ווי טיף? גארנישט, איך בין אראפגעגאנגען, איך בין אראפגעגאנגען פינעף פיס, פינעף פיס איז וועגן דעם, פינעף פיס איז בערך צוויי מעטער, ווייל די ים קומט ארויף ביז פינעף פיס אונטער דער ערד, פארשטייסט וואס איך מיין? איז במילא איך האב געוואלט זיין טיפער פון ווי דער ים קומט, ווייל איך האב נישט געוואלט אז דארט זאל זיך כסדר דרייען וואסער. שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער. דעיס איז איינע פון די שווערסטע פראבלעמען היינט מיט בנין. איך וויל דיר זאגן, אדער איך וויל דיר זאגן נאך א זאך. מען קען אכטונג געבן, נאר איך האב דעיס נישט געוואלט איבערלאזן פאר יענעם רב, ווייל אז איך בין נישט דא, איך ווייס נישט וואס ער וועט טון. מען קען מאכן נאך א זאך, וואס דאס טו איך אויך, מוזט נישט מאכן, דעם אמת, מאך איך נאר געווענטליך ווען ס'איז שוין געבויעט א מקווה און איך ווייס נישט צו ס'איז געווען קביעה צו נישט, וואס דו קענסט טון איז, למשל די רב האט געהאט דא דעם קעסטעלע, יא? די קעסטעלע איז געווען פול מיט בעטאן, יא? און נאכדעם האט ער געלייגט דא קרקר, זעסט? קרקר האט ער ארומגעלייגט און דא אויכעט, יא? יעצט אלעס וואס די רב דארף טון איז. הער וואס ער דארף טון, איך טו דאס אויף אסאך פלעצער, דאס האט זיך אייזן, ווען איך גיס די אויסנווענדיגסטע לאז איך דא בערך דרײַסיק צענטימעטער אויף דרײַסיק צענטימעטער א קעסטעלע, און איך זעה די ארמאטורע, די ארמאטורע מיינט די אייזן בעטאן, זעה איך ווי ס'גייט דא דורך, נאכדעם פאר מען הייבט אן צו גיסן דא, פאר מען לייגט נאך אפילו די האלץ, נעם איך און איך בין דאס קובע, געווענטליך טו איך עס מיט א וועלדינג, וועלדינג מיינט פייער, ווייסט איך מיין? ריתוך, הלחמה, איך מאך א הלחמה, אויכעט אביסל שיעף דא דאס, אזוי און אזוי, און נאכדעם ווען ער לייגט דא און דאס רירט אן, די אייזען איז דא, האסט א קביעה, דארפסט גארנישט טון מער, ווען איך זאג אז דו ביסט דארט קענסטו עס ערלעדיגן אן א אן א פראבלעם, טאמער ביסטו נישט דארט ווייס איך שוין נישט וואס איז געווען. יעצט יעצט לאמיר גיין, דאס איז איינע פון די זייער וויכטיגסטע זאכן, איך ווייס נישט צו עטס ווייסטס, וועל איך דערציילן א מעשה, איך האב געהאלפן ר' משה ניישלאס בויען די נייע מקוה אין מאנסי, נישט סקווער, אין סקווער אויכעט, אבער ר' משה ניישלאס'ס מקווה וואס כ'האב געהאלפן איז געווען אין מאנסי. קומט צו אים צו א אינגערמאן אז ער איז א גרויסער. ר' משה האט וועגן דעם מיך גענומען. ער האט מיך גענומען פאר אלעמען ווייל איך האב אים אלעס מסביר געווען, ער פארשטייט נישט צו דעם ווייל ער איז נישט מחיוב צו פארשטיין ווייל איך פארשטיי נישט דאס וואס ער פארשטייט ממילא איז ער נישט מחיוב צו פארשטיין וואס איך זאג. אלעס, יעדער, סהאט נישט דא קיין מחלוקת נאר דא.
ס'האבן מיר אוודאי אלעס דורכגערעכנט. הונדערט פראצענט. זיי האבן אפילו נישט געוואוסט אז מען טוט עס מיט אזא זאך. וואס? אה, דו ביסט א אייניקל פון ר' משה? אה, איך האב מיט אים געארבעט איבער א יאר אויף די מקווה פון מאנסי. אה, איז זאל איך דיר זאגן. למעשה איז אזוי. למעשה איז געווען אז ס'געקומען צו מיר א אינגערמאן און ער זאגט ער דארף האבן פרנסה און איך זאל איהם נעמען צו גיסן די מקווה'ס די אין וויאלע די מאנסי ס'האט גארנישט מיט סקווער נאך און ס'געווען דארט א ארבעט די גיסן אליין האט געדארפט קאסטן זיבן אכט הונדערט טויזנט דאלער האב איך געמאכט זעקס מקווה'ס יעדע מקווה האט געהאט א זריעה מיט השקה און נאכדעם איז געווען נאך אוצרות מ'רעדט דא פון אסאך געלט. זאגט מיר די אינגערמאן זאלסט מיך נעמען ווייל איך האב עפעס אזא מין פאטענט וואס איך קען מאכן די מקווה זאל נישט זוחל זיין. זאג איך אים קודם כל דארפסטו עס מיר זאגן ווייל קען זיין ס'איז מנוגד להלכה און נאכדעם דארפסטו עס מיר בכלל זאגן ווייל איך זוך דאך צו מאכן כשר'ע מקווה'ס לערן מיך אויס. זאגט ער פיין איך וועל דיך אויסלערנען. זאגט ער מיר אז מען מאכט עס איז אזוי ער מאכט קודם א קרעדל אינדרויסן אזוי, מיט צעמענט. נאכדעם לייגט ער אזוי די די פלעסטיק וואס אונז נוץ מיר היינט, דרייסיג יאר צוריק איז דאס נישט געווען, האט ער גענומען נייר זפת, יריעות פון זפת, און ער האט עס שיין ארום גענומען, אונז נוץ מיר היינט נוזלי, נוזלי איז מער כשר'ער, פארשטייסט? ווייל. ס'איז נישט נאר דאס, ס'איז דרך בנין אויך, ס'קען זיך נישט האלטן, נישט אלס ביטול, ס'קען זיך נישט האלטן צו די וואנט, נאר מיט די וואנט, און דאס הייסט דרך בנין, אזוי ווי איך האב שוין פריער מסביר געווען, חיבור אב אן מג. נאכדעם איז ער געגאנגען האט אריין געגאסן דא א מקווה און א בור און נאך א מקווה און א בור. זאג איך אים, כ'בין זייער צופרידן וואס דו זאגסט מיר, און עס טוט מיר זייער גרויס הנאה, ווייל די מקווה איז נישט זוחל, אבער איך וויל אז דו זאלסט קומען צו ר' משה. געמאכט דעמאלטס א מיטינג, געזעסן הרב ניישלאס, און ס'איז געזעסן נאך עלף רבנים פון מאנסי, זיי האבן עס געהערט. קיינער האט זיך נישט געכאפט, איינער האט זיך געכאפט איז געווען הרב ווייסמאנדל פון מאנסי, ווייל ער איז אן אייניקל פון מנחת יצחק, און ער האט געקענט די תשובה פון מנחת יצחק, זאגט ער, אויב דו האסט עס אזוי געטון, איז די מקווה א כלי בתלוש, א מקווה וואס מען נוצט דרייסיג יאר. פארטיג. יעצט, איך האב אים געפרעגט, ווען דו האסט געלייגט יריעות, האסטו געלייגט שטיקלעך? כאטש ווען ער זאגט ער האט געלייגט שטיקלעך אויף די ווענט און אויף די פלאר, וואלט איך שוין, איך וואלט שוין שטיל געשוויגן. ר' משה האלט דאך דאך אזוי. זאגט ער, ניין, איך האב דירעקט גענומען אזא גרויסע שטיק יריעה, איין שטיק, ווייל וויפיל מער שניטן ס'דא אין די יריעה איז דאך דא מער א טשענס אז די וואסער זאל דארטן אדורך רינען. און ער האט עס נאר ער האט עס אריין געלייגט, ס'האט זיך אבער נישט געפיט ווייל דאס איז דאך פיר עקעדיג און יענץ איז גראד, האט ער עס געשניטן פון אויבן ביז אראפ, האט ער געשניטן א שטיקל וועג, כאפסט וואס איך מיין? נישט די גאנצע, נאר דארטן ביי די ווענט, און שוין. קיצור. האט מיר ר' משה געזאגט זעמיר געזעסן ביי די מיטינג זאג איך וועגן דעם האב איך איהם געברענגט ווייל כ'האב געוואלט איר זאלט עס הערן פון איהם אליינס ווייל מיר האט ער דערהיין איך האב אים אויסגעפרעגט פונקטליך אפשר האסטו געמאכט א לאך אין די יריעה ווען ער מאכט א לאך אין די יריעה וואלט איך אויך שוין נישט געזאגט ניין נישט אלס דעם נאר ווייל ס'רירט אן די אויסענווענדיג ס'רירט אן די אפשר איז נישט דעם רמב"ם'ס שיעור מ'רעדט דאך דרייסיג יאר האט מען גענוצט א מקווה. סוף איז געווען אז ר' משה האט געזאגט הער אויס, כ'האב נישט ווי צו שיקן דעם עולם, חוץ פון ער וויל איך נישט ס'זאל ארויסקומען, כ'מיין דו רעדסט דא פון א איינע פון די גרעסטע אידישע שטעט, זאגט ער, אונז האלט מיר ביין ענדיגן אין פיר חדשים ארום די נייע מקווה ויואל, עס איז די נייע וואס ער האט געבויעט, איז מאך א שווייג און איך וויל נישט מ'זאל יעצט ארויסקומען דערמיט ווייל דו וועסט איבערקערן די שטאט, בדי צייט מען איז געזעסן דארט עלף דיינים. שוין, למעשה, ר' משה האט נישט געלעבט אז מען זאל עפענען די נייע מקווה, ער האט נישט געלעבט אזוי לאנג, ער איז געשטארבן א חודש פאר מען האט געעפנט די מקווה, ער איז קיינמאל נישט אנגעקומען צום טאג וואס מען האט עס געעפנט, ער איז קיינמאל נישט אנגעקומען צו דעם טאג, און ס'איז דארטן געזעסן דער רב וואס ס'אונט די אנדערע מקווה, וואס ער איז באלעבאס דערויף, זיין זון איז דארט געזעסן, ער איז אויך א דיין, און איך בין אריין צו יענעם.

איך האב מיך נישט געפאלגט, כ'האב ארום געשיקט צעטלעך אין די גאנצע שטאט, און ס'איז געפאלן, פון הונדערט פֿערציק טאוולעס איז עס געפאלן אויף זעקס זיבן טאוולעס, קיינער האט עס נישט געוואלט נוצן, און יענער רב האט געמוזט אריינלייגן צוויי א האלב מיליאן דאלער, און האט עס געמוזט איבערפיקסן. דאס, יענער רב האט זיך אויף דעם געוואלט פארלאזן, אז ס'קען נישט זיין ס'זאל זיין ממש א פסול דאורייתא'דיגע. סקען נישט זיין אז ס'זאל זיין ממש א פסול דאורייתא'דיגע מקווה, ווייל ווען נישט, ווייל ווען נישט, ע ע ע ע אהער מיט אהין. איז די איינציגע זאך, איך האב נישט געהאט קיין שום לימוד זכות אבער איך בין נישט געווען באלעבאס איך בין נאר געווען וואס איך האב אים אלעס צוגעהאלפן אבער למעשה קען זיין ער האט געהאלטן ס'וואלט דאך אנגעמאכט א חורבן אין שטאט ווייל איך דערצייל דיר א מעשה שהיה וואס די גאנצע שטאט ווייסט עס יעדער ווייסט עס. אבער וואס יא די עסק? עס איז דאך א דין מדאורייתא. ס'האט נישט קיין היתר. איך זעה נישט דעם היתר דערין. איך זעה נישט, איך זעה נישט דעם היתר דערין. איך וועל דיר זאגן נאך א זאך, איך וועל דיר באלד פארציילן נאך עטליכע מעשה'ס מיט מקוואות וואס זענען געווען פסול און די רבנים האבן אויך געזאגט מען זאל נישט זאגן, איך וועל דיר באלד זאגן, איך וועל צוקומען. ס'אבער דא אביסל אנדערש ווייל דא האט ער געלאזט ווייטער מען זאל זיך טובל'ען. אקעי. נאר איך דערצייל דיר, יעדער ווייסט דאס, איך מיין דארט ווי ס'איז געשען אין די שטאט ווייסט יעדער, ס'איז ארום געגאנגען בריוון פון מיר, מ'האט עס אויף געהערט צו נוצן, מ'האט עס איבער געפיקסט. יעצט למעשה, דאס איז אויך געווען ווייל ער האט עס ארום גענומען מיט אזאלעכע יריעות. פארשטייסט? סאו, דאס איז איינע פון די וויכטיגסטע זאכן וואס מ'דארף וויסן היינט בזמן הזה, אז א רב מוז זיין דארטן און ער מוז. וואס איז נאך געווארן פון א ענין וואס די קעקעירי זענט נישט געווארן נאך?

ווייס איך נישט. די שניט, די שניט טוט, די שניט טוט אז ער ער מאכט ס'זאל קענען אריינגיין, דאס אלעס. ניין, איך האב אים געפרעגט דאס, האט ער געזאגט ניין, ער האט געמאכט זי, ער טאר נישט, ווייל טאמער גייט אריין וואסער רינט עס זיך ארויס, די גאנצע האט ער געמאכט אזאן, ער גיבט עס א שטעל צוזאם אז ס'זאל זיין איינס ארויף אויפן אנדערן, אזוי ווי אויפן דאך.
איר קענט אויך מאכן אלס יעדער קען גיין אויף א דאך. יעדע א דאך, האסט געזען וויאזוי מען מאכט א דאך, מען לייגט ארויף איין יריעה אויף די צווייטע, יא מען לייגט די נייע זפת. אבער אויב די פלעצער זענען אויך צוגענומען צו דר'ערד זענען עס אויך בטל דיין מקוה. איך בין דיר מסביר, דו נוצט א ווארט ביטול, ביטול, דער הייליגער דברי חיים זאגט אין די גרויסע תשובה ווען ער רעדט פון קביעה בקרקע, זאגט ער ס'מוז זיין פיר זאכן, דער דברי חיים האלט אז ס'גייט צו די גאנצע מקוה וואס דו לייגסט אין דר'ערד אריין גייט אלס ביטול.

יא, געדענק ס'איז דא א לאנגע דיבור. אויף דעם חלום טוהן מיר הלכות און הלכות בעפאר די סתירה. דארטן יא יא, און ס'איז דא א גאנצע אריכות ווי ער רעדט. אז דו זאגסט דאס ווארט ביטול, איך קע. ס'איז נישט יעצט ווייל יע דער עולם ווייסט נישט, איך קען דיר עס ענטפערן אז ס'איז נישט ריכטיג ווייל דער דברי חיים זאגט אויכעט אויף צו ביטול מוז זיין קבעו ובנה. און דא האסטו נישט קיין קבעו ובנה. עניוועי, יעצט לאמיר גיין נאך איין טריט ווייטער. דאס איז איין חלק.